היסטאריע און ארכילאגיע נומער צוויי הונדערט פינף און דרײַסיק, הערות און קאמענטארן פון די צוהערער. די נומער ווי מען קען מען לאזן הערות און קאמענטארן אויף דעם שמועס און אויף אלע אנדערע פריערדיגע שמועסן איז, טו זירא עיט ניין וואן סעווען טרי עיט טו ניין, מען קען מען אויך דארטן טעקסטן, טו זירא עיט ניין וואן סעווען טרי עיט טו ניין. אין דעם שמועס וועלן מיר לאזן הערן הערות און קאמענטארן וואס די צוהערער האבן געלאזט אויף אונזערע שמועסן פון איזמיר קיין גאליפאלי, וועלן מיר אנפאנגען די וואך, און קומענדיגע וואך וועלן מיר ממשיך זיין אביסל אויף אן אנדערע פארנעם. איך וועל דא געבן א שטיקל תוכן ענינים וואס מען גייט אביסל ארומרעדן די וואך, אויף וואס ס'גייט זיך באציען די הערות און קאמענטארן. און די היינטיגע שמועס אזוי אז דער עולם דער ציבור זאל וויסן וואס צו ערווארטן אינעם היינטיגן שמועס, בפרט פאר דיע וואס האבן ווייניגער ליב צו הערן הערות און קאמענטארן און ווילן הערן פון מיר אליינס וועלן קענען הערן דא וואס מ'עט צולייגן דא און וואס מ'גייט דא ארומשמועסן איז קודם כל פארשטייט זיך וועלן מיר הערן אפאר דאנק מעסעדזשעס מיט קאמפלימענטן וואס פארשידענע האבן געלאזט אויף די שמועסן דא. און וועלן מיר זיך באציען א שיין ביסל אויף די תקופה פון איידער כת שץ, וואס דאס הייסט די רקע וואס האט צוגעברענגט דער כת שץ, די תקופה וואס דאס האט גורם געווען אז כת שץ זאל האבן א פרייער האנט און זאל קענען אומגעשטערט אומגיין די קורצע תקופה וואס עס האט געקענט אומגיין, פארשידענע הערות און קאמענטארן און שאלות וואס מענטשן האבן געפרעגט אויף די דאזיגע תקופה, די תקופה בשעת קבלה האט זיך אנגעהויבן צו פארשפרייטן אויף די וועלט, און די גזירות תח ותט, און וויאזוי דאס האט צוזאמען געארבעט און געמאכט א מין מצב אז שבתי צבי זאל קענען איינרעדן דעם עולם אז משיח איז דא און ער איז דער געווינטשענער משיח, פארשידענע הערות וואס מענטשן האבן אויף דעם און אונזערע ענטפערס אויף דעם, אויסקלארנדיג אביסל די דאזיגע סוגיא און די תקופה וואו מיר האלטן דא. ווייטער וועלן מיר גיין צו עטליכע הערות און קאמענטארן איבער די וועג וואס שבתי צבי האט געמאכט פון איזמיר קיין ירושלים און זיין לעבן אין ירושלים גופא, און אזוי אויך זיין וועג פון ירושלים קיין מצרים ווי ער איז געגאנגען, און וועלן מיר שטעלן אונטערן קרייץ פארהער פארשידענע גירסאות און נוסחאות וואס געפינען זיך אין די מעשה ארום כת שץ, און פארשידענע נוסחאות וואס זענען זיך סותר איינס מיטן אנדערן וואס זעט אויס אביסל ווינדערליך, וואס מאכט טראכטן וויאזוי שבתי צבי איז באמת געגאנגען און וואס זיין וועג איז באמת געווען. וועלן מיר אביסל דאס ארומרעדן אויכעט. ווייטער וועלן מיר גיין צו עפעס א הארה פון איינעם וואס לאזט אז ער האט געהערט אז שבתי צבי האט עפעס געהאט א געוויסע חלום אין די קינדערישע יארן, באציען מיר זיך צו דעם אויכעט צו ס'איז ריכטיג צו נישט. און דערנאך געבן מיר אראפ א היבש ביסל צייט אויף וואס מענטשן האבן געפרעגט, איך האב בלויז ארויפגעברענגט איין איין קאמענט איינע פון די הארות, וואס איז פארגעגאנגען פונקטליך צווישן די כנסת הגדולה רבי אהרן לפאפא, וויאזוי האבן זיי געפירט אינאיינעם די רבנות אין איזמיר, פארוואס האט די כנסת הגדולה איבערגענומען די שטאט איזמיר נאך וואס שבתי צבי האט אים געקרוינט אלס רב פון איזמיר, און וואס איז געווען נאך וואס שבתי צבי איז געפאלן, נאך וואס ער האט זיך געשמד'ט וואס די וועלט האט איינגעזען אין זיין שקר, וואס איז דארטן געווען ווייטער. האבן מיר א היבש ביסל צייט ארומגערעדט אביסל איבער די תקופה, ס'איז אפשר גאנץ אינטערעסאנט צו הערן. נאך א אינטערעסאנטע הארה איז דא פון א צוהערער, קוקט אויס א שטיקל חוקר א מלומד, איבער רבי יעקב שאשפארט, איבער א בילד אין אמסטערדאם, אין א בילד פון אין די מוזיעם אין אמסטערדאם, פון רבי יעקב שאשפארט. גאנץ א אינטערסאנטע הארה, מיט פארשידענע אויפשריפטן איבער די בילד, בילדער פון שב און בילדער פון שבתי צבי, אפאר אינטערסאנטע הארות און קאמענטארן. אונז ווילמיר דא בלויז דא מאכן דא עטליכע קליינע הקדמות, קודם כל וויל איך דא ארויסברענגען אז ס'איז אנגעקומען א געוואלד א געוואלד, הונדרעטער הונדרעטער צי אפשר גאר געגרייכט די נאמבער איבער טויזנט הארות און קאמענטארן וואס איז אריינגעקומען דא במשך די צייט אויף אונזערע שמועסן פון איזמיר קיין גאליפאלי. למען האמת אונז זעמיר נאך נישט צוגעקומען אויסצוהערן אלע אבער אונזער כוונה איז יא, אונז ווילמיר צוקומען אויסצוהערן יעדע איינציגע הארה וואס מען האט געלאזט, פארשטייט זיך צו די גרויסע פארלאנגען צו. צווישן די פילע הארות און קאמענטארן האבן מיר נישט געקענט ארויפברענגען ממש אלע הארות און קאמענטארן, ווער רעדט נאך, נישט אלעס איז ראוי לעלות על שלחן מלכים, אבער אפילו פון די וואס מען קען יא ארויפברענגען האבן מיר אנגעכאפט די אז עטליכע מענטשן האבן געלאזט הארות האבן מיר ארויפגעברענגט די וויכטיגע אויב עטליכע האבן געלאזט די הארות אויף איין נושא האבן מיר ארויפגעברענגט די וויכטיגע, ואיתכם הסליחה פאר די וואס מען האט נישט ארויפגעברענגט. און אויסער דעם וויל איך דא זאגן אז אונז האמיר איינגעטיילט אביסל די הארות און קאמענטארן, וואס דאס הייסט בשעת דער וואך עמער זיך אפגעבן איבער די פשוטער חלק ההיסטאריע פון שבתי צבי און ווי ער איז געגאנגען אין זיין לעבן וואס מ'האבן ארומגעברענגט אויף דעם האבן אראפגעברענגט הערות און קאמענטארן וועלן מיר זיך אריינלאזן קומענדיגע וואך מער איבער די חלק פון אנאליזן אביסל ארומרעדן און אנאליזירן אביסל פאליטיקירן איבער די תקופה איבער פארשידענע זאכן ארום שבתי צבי נתן העזתי פארשידענע שאלות און מיינונגען וואס אריינגעקומען צווישן עולם, וואס אין דעם גוף איז דא צוויי חלקים, איז דא די חלק ההשקפה, וויאזוי מען דארף אפלערנען דעם ענין, די חלק הרוחני שבו, און נאכדעם איז דא די חלק האנאליזן שבו, פשוט באטראכטן אביסל דעם מצב, זעהן וויאזוי זאכן זענען געשעהן און וואס ס'וואלט געשעהן אויב זאכן וואלטן געפארן אביסל אנדערש. וואס דאס וועמיר זעהן אין די קומענדיגע וואכן, כ'בין נאכנישט זיכער צו כ'על בלויז מאכן נאך איין שמועס צאמצונעמען אלע איבעריגע הערות, צו כ'על עס איינטיילן אין נאך צוויי שמועסן, אבער על כל פנים, דעם היינטיגן שמועס וועט זיין בלויז אויף די חלק ההיסטאריע, פשוט און גראד לויט די תוכן הענינים וואס אונז האבמיר דא פארגעשטעלט פון אנפאנג. נאך איין זאך איידער אונז גייען מיר דא צו צום צום עצם שמועס אליינס צו די הערות אליינס, וויל מיר דא פשוט מתקן זיין, נישט ממש מתקן זיין, א זאך וואס אונז האבן פארגעסן צו זאגן די פאריגע וואך. פאריגע וואך האבן מיר אראפגעברענגט דעם היסטארישן בריוו פון שבתי צבי אויף וואס די חוקרים ברעכן זיך די קאפ צו פארשטיין וואס איז געלעגן אין קאפ פון שבתי צבי בשעת ער האט דאס געשריבן, דער בריוו פון כי בי' האמנתי, אין אנדערע ווערטער, זייטס מבטל אלעס וואס כ'האב אייך געזאגט ביז יעצט, הערטס אויף צו גלייבן, הערטס אויף מיך צו באקרוינען מיט'ן טיטל מלכנו משיחנו, הערטס אויף צו זאגן אז איך בין משיח, הערט זיך אויף צו קריגן אויף מיר, און בעיקר וואס ווערט ארויסגעברענגט אין די בריוו, הערטס אויף צו עסן תשעה באב און הייבטס אן צוריק צו פאסטן תשעה באב אזוי ווי מ'האט געטון אמאל. וואס דאס ווערט זייער שטארק ארויסגעברענגט אין די בריוו, איבער די בריוו אליינס טוט זיך א גאנצע מערכה אונז האבן ארומגעשמועסט פאריגע וואך, אפשר וועלן מיר נאך וועלן ארומשמועסן אויף דעם אפשר נישט, אבער על כל פנים דאס איז די בריוו אליינס פון שבתי צבי וואס ער האט געשריבן ממש סוף ימיו האט ער דאס געשריבן. מען האט אים נישט ממש געפאלגט אין דעם בריוו, זיינע חברה, אבער על כל פנים אזוי האט ער געשריבן. וואס איך האב נישט געזאגט, וואס איך האב פארגעסן פשוט צו זאגן אינעם פריערדיגן שמועס, איז וואס איז געשען נאך דעם בריוו. שבתי צבי האט דאך געשריבן א בריוו אז מען זאל אום תשעה באב פאסטן און נישט עסן, וואס איז געשען? כ'האב דארטן געזאגט אז די עולם איז שאקירט געווארן פון דעם בריוו אזוי ווי ערווארטעט, און ביניהם נתן עזתי אליינס וואס ער איז אויך שאקירט געווארן און ער האט גראד געשיקט א בריוו צו שבתי צבי פרעגן וואס איז פשט און וואס וואס ווילסטו דא און שבתי צבי האט אים צוריק געשיקט כאילו ער פילט אז ער האט אים פארנארט אז נתן האט אים פארנארט די גאנצע צייט מיט די גאנצע זאך אז ער משיח און דערווייל האט ער אים געלייגט אין דר'ערד אריין. על כל פנים נאך א בריוו אויסטויש עטליכע מאל צווישן שבתי צבי מיט נתן עזתי, איז געבליבן א שטיקל פשרה וואס נתן עזתי איז ארויסגעקומען מיט א מיט א בריוו, וואס דארטן זאגט ער פארן עולם וואס איז געבליבן, אז יא, אז מ'זאל טאקע פאסטן אום תשעה באב אזוי ווי שבתי צבי האט געשריבן אין דעם בריוו, און מ'זאל אנהאלטן די חמשה עינויים, די פינף עינויים וואס ווערט דערמאנט אין חז"ל וואס מען דארף טון תשעה באב, זאל מען טאקע טון תשעה באב, אבער מען זאל נישט זאגן קיין קינות, די טאג איז נישט קיין יום אבל, ס'איז נישט קיין טאג וואס מען דארף קלאגן, ס'איז א יום שמחה. נתן עזתי ברענגט ארויס אין דעם בריוו אז בעצם האט זיך שוין די גאולה אנגעהויבן, ווייל איינמאל שבתי צבי איז אריין לעומקי הקליפות, איז געווארן א מוסלעמענער, איז אריין לעומקי הקליפות, נעמט ער שוין ארויס פון דארט ניצוצות, וואס דאס הייסט אז דאס איז שוין בעצם די גאולה אליינס, ס'הייבט זיך אזוי אן די גאולה. די גאולה דארף זיך אנפאנגען פון אונטן אויף ארויף, דאס הייסט אז מען גייט אריין לעומקי הקליפות, מען נעמט ארויס די ניצוצות, און פון דארטן גייט מען העכער און העכער, וואס דאס הייסט אז די גאולה לפי דעתו פון נתן עזתי האט זיך שוין בעצם אנגעהויבן, און ממילא איז נישטא קיין אבל איז נישטא קיין מקום צו זיין באבילות. ער שרייבט לא יהיה בו לא אבל ולא און נישט ולא בכי, נישט קיין וויינען, נישט קיין קלאג, ס'זאל נאר זיין שמחה וששון, מען זאל טאקע פאסטן, מען זאל טאקע מען זאל טאקע נעילת הסנדל איז אסור מיט אלע זאכן די אלע חמשה עינויים, אבער מען דארף זיין פרייליך, ס'איז א פרייליכע טאג, דאס איז געבליבן די פשרה דארטן צווישן נתן עזתי און. שבתי צבי. אבער דאס איז געווען בלויז א הוספה וואס כ'האב פארגעסן צו זאגן דעם פאריגן שמועס, און יעצט דא וועט מען זיך נעמען צו די הערות און קאמענטארן לויט די תוכן ענינים וואס כ'האב פריער דערמאנט. האף איך אז די עולם וועט הנאה האבן, שמעו ותחי נפשכם. א גוט מועד ר' שמואל, כ'האב זייער שטארק הנאה פון אייער שיעורים, א גרויסן שכוח, ממש א געוואלדיגע הנאה, ספעציעל אויף די לעצטע שיעורים אויף די היסטאריע פון שבתי צבי, ס'איז גאר רייך און אינטערסאנט, און יעדע וואך קען איך קוים ווארטן, שוין נייגעריג צו וויסן וואס גייט ווייטער, איך רוף איך רוף אריין צו זען צו ס'איז דא א נייע שיעור, א גרויסן שכח, און איך ווארט שוין צו הערן די נעקסטע שיעור, כל טוב, אסאך הצלחה, דא רעדט בנימין שפירא פון בארא פארק, שכח שכח. אה, א גוטן כבוד הרב ר' שמואל. דא רעדט א איד פון לונדון. קודם וואלט איך געוואלט באדאנקן. כ'האלט שוין נאכן אויסהערן די פערדע שמועס אין די סעריע פון די היסטאריע פון שבתי צבי שם רשעים ירקב. מורא'דיג מורא'דיג שיין. דו לייגסט עס אראפ. כ'האב שוין געהאט געליינט אמאל וועגן דעם א גאנצע ספר, אבער כ'האב עס נישט געכאפט, כ'האב נישט ארויסגעהאט קלאר די גאנצע השתלשלות, סדר הדברים, און דו לייגסט עס אראפ בטוב טעם ודעת, ממש א בחי'. איך ווארט שוין צו הערן די איבעריגע חלק. איים סטעיאינג טיונד ווי דו זאגסט. א גוטן, איך האף כ'בין אנגעקומען צו ר' שמואל פוקס, איך רוף פון לאנדאן, כ'בין נישט זיכער אז כ'האב די ריכטיגע נאמבער. אויב יא וויל איך אייך מודיע זיין קודם, איך בין לעצטענס לעצטענס האב איך זיך אנגעטראפן מיט אייערע שיעורים אויף קול מבשר, וואס לכאורה מ'וואלט געדארפט אנרופן די שטימע פונעם אנזאגער, און איך האב מורא'דיג שטארק הנאה, ס'איז ממש א בחינה פון ראה את המציאה ונפל עליה, און זייט דעמאלטס הער איך נישט אויף צו רופן, און איך הער איבער די אלטע שיעורים, איך האב באמת מורא'דיגע הנאות.

עס איז זייער באטאמט. א גרויסן שכח הצלחה רבה. גוט יאר רב שמואל. גרויסן יישר כח אויף די שיעור לעצטע וואך פון די קאטשעס. זייער זייער שיין געווען. ס'איז געמאכט זייער אינטערעסאנט אויכעט. אינטערעסאנט ציט עס מער. דו קענסט דאך די מלאכה פון פארציילן אינטערעסאנט אויף א אינטערעסאנטע אופן, א מעשה צו א שטיקל היסטאריע אדער דורכטון א שטיקל. איך גראדע גלייך אסאך מער די וועג ווי איידער סתם טענה'ריי אהין און צוריק. איינער וואס דו טוסט אליינס דורך א נושא אדער פארציילסט א נושא אדער טוסט עס דורך. כבוד הרב רבי שמואל פוקס, דא רעדט איינער פון די צוהערערס, א גרויסע שכח פאר די גאנצע פארזעצונג וועגן קאר טרעפיק, העכסט אינטערעסאנט. כ'האב גערופן רבי שמואל, כ'האב שוין געלאזט פאר אייך צוויי מעסעדזשעס אן. קודם כ'האב פארגעסן זיך צו באדאנקען פאר פאר די געשמאקע שמועסן, כ'בין ממש נהנה פון דעם און כ'האב געוואלדיג הנאה פון דעם. און בכלל זענט איר א איש אשר כלבבי, און רירט אן איידעלע נושאים מיט א געוויסע דרייסט, מיט א געוויסע נישט מורא האבן פון די מה יאמרו מה יגידו וואס אסאך זאכן ווערן אסאך אסאך קלארער אזוי. יא, גוט מארגן רבי שמואל, איך זאל זאגן אז איך האב מוראדיג שטארק הנאה פון אלע דיינע שמועסן, בכלליות יעצט אין המשך פון. דיין שמועס אויף שבתי צבי. ס'איז טאקע א פלא, ס'איז טאקע נישט צו פארשטיין וויאזוי די אידן זענען אזוי פארלוירן געווארן פון שבתי צבי, אבער ווען מען זעט די שוואכקייט וויאזוי די עולם איז געווען אזוי שיכור פאר טראמפ, קען מען אביסל באגרייפן וויאזוי וואס א שוואכקייט אונז האבן. פאר איינער וואס זאגט אונז צו צו ראטעווען פון די פון די סיסטעם ודוק. ס'וואונדערט מיך אויף די שמועס פון איזמיר קיין גאליפאלי אז איר האט אנגעהויבן דעם שמועס מיט רעדן וועגן די אלגעמיינע מצב פון אידישקייט בכלליות אין יענע תקופה, האט איר אנגעהויבן מיט די ענין פון ר' יחיאל מפאריז ראשון די צייט פון ראשונים, און נאכדעם פלוצלינג רבי ישראל סרוג די תלמיד פון רבי חיים וויטאל זכר צדיק לברכה, און קומט אויס האט איר אויסגעמישט צוויי תקופות, נאכדעם די איבעריגע חלק ווי איר רעדט פון שבתי צבי אליינס האב איך נאך נישט געענדיגט די גאנצע, אבער די חלק איז א מישעניש איבער מסביר זיין די מצב פון כלל ישראל דעמאלטס, הצלחה וברכה שכוח.

קודם כל, הייבסט אן דיין שמועס אז ס'איז געווען א תקופה פון פון צרות און ס'האט געברענגט די מעשה פון די כ ד קרונות פון ספרים וואס מ'האט פארברענט.

און טערקיי, פראנקרייך מיט טערקיי איז ווייט ווייט כרחוק מזרח, און דאס איז איין נקודה, און נאך א נקודה, די נאמען קלארא איז לאו דווקא א אשכנזישע נאמען, ס'איז ספרדישע נאמען אויכעט. יא א גוטן, א גוט וואך פון ענגלאנד, כ'הער די שיעורים טעגליך, ס'איז זייער אינטערעסאנט, שכוח. איך געוואלט אויפמערקן אז אז לויט ווי כ'געדענק איז ו' חוקת געווען ערשט, כ'מיין אזוי פשטות איז איז ו' חוקת ערשט געווען איז ווי אסאך פארטן טאנצן פון דרום פון פאריז צו, ס'מיינט צווישן צווישן צווישן ה' אלפים.

דריקערס פון רמב"ם בד' ורמ פ ו. העלא איך בין רבי שמואל, איך האב זייער הנאה פון דיינע שמועסן דא אויף טו טווענטי טו, פארשטיי איך נישט פונקטליך

וואס איר זאגט, א גרויסן שכח אויב איר קענט עס אויסקלארן פאר א געווינס ב. איבער די בעקגראונד פון די תקופה בימים ההם, וויאזוי אזא געדאנק ווי כת ש"ץ האט בכלל געהאט א מקום בליבות בני ישראל בימים ההם, האבן מיר ארויסגעברענגט אז א גרויס חלק דערפון איז דער גורם וויבאלד חכמת הקבלה און תורת הסוד איז געווען שטארק מופץ בימים ההם, און אין געוויסע פלעצער האט מען געלערנט תורת הסוד נאך אסאך מער ווי מען האט געלערנט נגלה, און דאס האט געברענגט אז דער געדאנק זאל זיין מער לאגיש אין די שכל פון אידן בימים ההם, און דאס איז געווען א גרויסער גורם וויאזוי דאס האט געמאכט אז ס'זאל נתקבל ווערן בליבות צעירי בני ישראל דער געדאנק פון שבתי צבי אלס משיח. אונז האמיר אויך מסביר געווען און ארויסגעברענגט וויאזוי תורת הסוד איז אריינגעקומען שטארק ביי כלל ישראל, האט מען דאס פארבינדן מיטן שריפת התלמוד בשעת מ'האט פארברענט וועגענער מיט ספרי קודש מיט די תלמוד בבלי, אזוי אז ס'איז געווען א גזירת שכחת התורה, אידן האבן נישט געהאט וואס צו לערנען, און ממילא אז מ'האט נישט געהאט וואס צו לערנען האבן אידן אנגעהויבן זיך אריינצולייגן אין פילאזאפיע און אנדערע סארט לימודים און פיוט און פארשידענע אנדערע זאכן, און ס'איז געווען א גרויסע סכנה אויף לימוד התורה, און ממילא שפעטער אז ס'איז געקומען די תורת הסוד די חכמת האריזל האט דאס געראטעוועט אידישקייט באופן מסוימת, און דער עולם האט זיך אנגעהויבן אריינצולייגן אין תורת הנסתר זייער שטארק, און אזוי איז תורת הנסתר, תורת הסוד, די תורה פון אריזל, נתפרסם געווארן אין די וועלט. אונז האבן אבער געמאכט דארטן א שטיקל טעות, ארויסברענגענדיג אז די שריפת התלמוד איז געווען אין ביי די גזירה פון ו' חוקת אין די צייטן פון רבינו יחיאל, וואס דאס קומט אויס בעצם משנת ה' אלפים ד. און מענטשן האבן געפרעגט, מיט רעכט, ווי קומט די צוויי תקופות וואס איז אזוי ווייט איינס פונעם אנדערן, פון ה' אלפים שנת ד וואס דאס איז געווען שריפת התלמוד אין איטאליע, ביז יאר ש"ל, שפ"ו, דעמאלטס ווען תורת הסוד, תורת הקבלה איז נתפרסם געווארן, וואס דאס איז לאנגע יארן נאכדעם, און וואס פאר א קשר האט דאס איינס מיטן אנדערן, ווי אזוי וועט שטימען די ווייטקייט פון די יארן? איז גערעכט טאקע, אונז האבן זיך טועה געווען מיט די זמנים וויבאלד ס'איז עטליכע מאל געווען דעם ענין פון שריפת התלמוד, דעם ערשטן מאל איז טאקע געווען אין שנת ה' אלפים ד' אין די צייטן פון רבינו יחיאל, נאך וואס ער האט זיך מתווכח געווען מיט זיין תלמיד ניקולוס דונין, כידוע, אזוי ווי מען האט שוין געשמועסט פאריגע וואך. אבער מיט לאנגע יארן שפעטער איז נאכאמאל פארגעקומען שריפת התלמוד אין ווענעציע, דאס איז פארגעקומען אין יאר שי ג, און אויכעט שי ד, און דאס איז געווען נאך וואס צוויי דרוקערייען, גוי'אישע דרוקערייען וואס האבן געדרוקט אידישע ספרים, בפרט די ספרים פונעם רמב ם, האבן זיך געשלאגן, זיי האבן זיך קאנקורירט צווישן זיך איבער דרוקן דעם ספרי הרמב ם און אנדערע אידישע ספרים, און ממילא האבן זיי זיך פאר'מסר'ט איינס אויפ'ן אנדערן, וואס די מסירה איז געווען אז מען דרוקט ספרים וואס זענען קעגן נצרות, און דארט האבן זיך אריינגעלייגט, ס'איז אנגעקומען אביז צום פויבסט פון רוים, און ס'איז ארויסגעקומען א בולא וואס דאס איז אפיציעלער דעקלעראציע פונעם פויבסט, איז ארויסגעקומען אז דער תלמוד בבלי אז די אידישע גמרות דארף מען פארברענען, און אין יענע יארן איז פארגעקומען, קודם איז פארגעקומען א גרויסע שריפה דארטן אין ווענעציע, און שפעטער איז פארגעקומען אסאך קלענערע שריפות אין אנדערע קלענערע שטעט, פארצייכנט געווארן דא און דארטן, אזוי אז די שכחת התורה איז געווארן זייער שטארק און זייער גרויס, און דאס איז געווען אין יאר שי ג שי ד בערך אין יענע תקופה. און אזוי ווי אונז האבן מסביר געווען האט מען זיך דעמאלטס אנגעהויבן אריינצולייגן אין פיליזאפיע און חקירה, פיוט און פארשידענע אנדערע לימודי חול און אנדערע זאכן, און ס'איז געווען דעמאלס די סכנה פאר אידישקייט זייער גרויס. שנת ש ל איז דער ארי' זל נסתלק געווארן און איבערגעלאזט דעם תורת הסוד פאר זיינע תלמידים, און אין יארן שפעטער, דאכט זיך דאס איז געווען אין יאר ש פ, שפ ו בערך, איז רבי ישראל סרוג אנגעקומען קיין איטאליע און מפיץ געווען תורת הקבלה, וואס דאס האט געפונען א גרויסן אוזן קשבת ביי די אידן פון יענע מקומות, וויבאלד מ'האט געזוכט סיפוק רוחני און סיפוק נפשי פאר די להרוות לבות בני ישראל אין דברי תורה, און פון דארטן פון איטאליע איז דאס פארשפרייט געווארן ארום די גאנצע וועלט, און ממילא איז בעצם שטימט אלעס זייער גוט וואס אונז האמיר געזאגט פאריגע וואך, נאר אונז האבן זיך טועה געווען צווישן דעם ערשטן שריפת התלמוד און צווייטן שריפת התלמוד, איז מיר רעדן יעצט בעצם פון צווייטן שריפת התלמוד, וואס דאס איז געווען אין יאר שי ן. י ג שין י ד, און דערפון דאס האט גורם געווען אז תורת הקבלה זאל האבן א אוזן קשבת ביי כלל ישראל, און טאקע אין יענע יארן איז שבתי צבי אפירגעקומען. א גוט מיר עפעס כ'האב יעצט גענדיגט אויסהערן די דריטע חלק פון שבתי צבי, כ'האב זייער הנאה געהאט. און מען רעדט די גאנצע צייט פון תח ותט, איך האב נישט קיין אהנונג וואס תח ותט איז, אויב איר האט שוין גע, אויב איר האט שוין אויך אויסגעשמועסט לאז, לאז, לאז מיך וויסן וועלכע, וועלכע נומבער, און אויב נישט א וואלט איך הנאה געהאט אויב מען שמועסט אויס וועגן תח ותט, ווייל איך, אונז ווייסן נאך גארנישט פון די חלק, א גרויסן שכח. גזירת תח ותט איז א באזונדערע נושא פאר זיך, וואס כדי דאס ארויסצוהאבן דארף מען אויף דעם מייחד זיין א באזונדערע שמועס פארשטייט זיך, און אפשר טאקע וועט מען בעתיד טאקע מייחד זיין א שמועס פאר דעם באזונדער, אבער דאס איז נישט קיין נושא וואס איז נוגע אהער. ס'איז נאר אויף אזוי פיל וואס ס'איז וויכטיג צו וויסן בנוגע די גזירת תח ותט אז ס'איז געווען א מורא'דיגע צרה בימים ההם אויף כלל ישראל וואס האט געטוישט בעצם בשעתו יענעם ראיאן פון די וועלט אינגאנצן, גאנצע קהילות זענען אויסגעריסן געווארן, דאס לעבן פון אסאך אידן האט זיך געטוישט אויף שטענדיג. ייִדן זענען געװאָרן, קלײנע קינדער, יתומים, פֿרויען, אַלמנות, אַװעקגעריסן געװאָרן, משפּחה אײנע פֿון די אַנדערע. און די עינויים, די פּײַנונגען, װאָס ייִדן זענען דורכגעגאַנגען, איז געװען ביטער, װאָס מע קען זיך נישט פֿאָרשטעלן. מע גיט אַ קוק אַרײַן, װיִאַזױ דער תּוספֿות יום-טובֿ שטעלט עס פֿאָר אין זײַן ספֿר, װיִאַזױ אַנדערע שטעלן עס פֿאָר, קען מען דאָס אַפֿילו נישט משיג זײַן, די עינויים, װאָס מען האָט געטאָן מיט אַ רציחה, און מיט א סאדיסטישקייט פאר אידישע קינדער. וואס איז נוגע פאר אונז צו וויסן איז אז נאך די גזירות פון תח ותט איז די וועלט געווען א חרבן ממש. שטעלטס ענק פאר, צו געבן א משל אביסל אביסל נענטער צו אונזערע טעג, איז שטעל דיר פאר וויאזוי עס האט אויסגעזען די וועלט נאך די חרבן פון די צווייטע וועלט קריג, וואו עס איז געווען געהאט אז אונגארן איז געווארן חרוב, און אויך דעמאלטס איז געווען אזא מין בחינה, מען האט געהאט געטראכט דעמאלטס אז די זמן פון משיח איז שוין נאנט, און אט אט וועט משיח קומען, און די חורבן אייראפע איז געווען די חבלי משיח, און אזעלכע מחשבות האט זיך ארומגעדרייט. אבער נאך די גזירת תח ותט איז געווען די האפענונג אויף משיח אסאך שטערקער ווי נאכן קריג, צוליב פארשידענע סיבות, קודם כל ווייל די יאר ת ח איז געווען א יאר וואס מ'האט אלעמאל געשמועסט אז דאס איז א יאר וואס משיח דארף צו קומען, ווערט געברענגט, אזוי שרייבן אסאך דא קלארע רמזים אויף דערפון, ס'געווען א יאר וואס מ'האט געוואוסט נאך פאר די צרות האט זיך אנגעהויבן האט מען געוואוסט אז דעמאלס דארף משיח קומען אנשטאטס א גאולה איז געקומען די די צרות און די גזירות פון תח ותט און ווי אויך האט מען געטראפן רמזים חמיל חלמנצקי חמיל האט מען אויסגעדארשנט ראשי תיבות חבלי משיח יבא לעולם. על כל פנים די האפענונג אויף משיח דעמעטס איז געווען אויף א גרויסן הויכן סטאנדארט. און דאס איז די עיקר וואס איז וויכטיג צו וויסן לענינינו, כדי צו פארשטיין די געשיכטע פון שבתי צבי פעלט זיך נישט אויס ארויסצוהאבן די גאנצער ענין פון די גזירות תח ותט. ס'איז גענוג צו וויסן אויף אזוי פיל איינס אז ס'איז געווען א חורבן און א תוהו ובוהו, און ס'איז געווען ביטערע צרות און עינויים, גאנצע קהילות זענען אויסגעריסן געווארן. און נאמבער צוויי, אז די ציפי' לגאולה, די האפענונג אויף משיח, איז געווען אויף א גאר הויכן ניווא, אויף א גאר הויכן סטאנדארט. און בצירוף מיט דעם, בנוסף צו דעם אז די חכמת הקבלה איז דעמאלטס אריינגעקומען אין די וועלט און ס'איז געווען זייער שטארק פארשפרייט, וואס אידן האבן געלעבט אין קבלה, און דאס די פארשפרייטונג פון קבלה האט מען געזען אליינס אלס א סימן פון פעמי הגאולה די פיסטריט פון די גאולה אזוי ווי ס'שטייט אין אלע ספרים אז רבי שמעון בן יוחאי די ספר הזוהר און חכמת הקבלה איז געקומען אויסצוטרעטן א וועג פאר משיח די אלע זאכן צוזאמען האט ארויסגעברענגט אויף א שטארקן הויכן פארנעם דער ציפי' לגאולה און אט דא אין די תקופה איז שבתי צבי געקומען און ער האט טאקע אנגעהויבן מיט זיינע זאכן. און מ'האט געמיינט אז דאס איז טאקע די גאולה וואס דארף קומען יעצט אין די טעג, אין די דאזיגע יארן, אין די דאזיגע זמנים, וואס מ'האט דאס שטארק געמיינט, ווער רעדט נאך אז די אידן וואס האבן עוסק געווען שטארק אין קבלה, האבן אנגעהויבן צו זען די זאכן נישט מיט א גראדן פערספעקטיוו און נישט מיט א ריכטיגע אויג, מ'האט עס אנגעהויבן דרש'נען און מ'האט עס אנגעהויבן זען מיט א קבליסטישע אויג און אסאך מאל אז מ'איז נישט געהעריג אויסגעארבעט און מ'לערנט נישט קבלה אויף די ריכטיגע וועגן ווי אזוי מ'דארף עס צו לערנען, ווערן זאכן פארדרייט און דאס האט גורם געווען די צעמישעניש ביי כלל ישראל, עד כדי כך אז שבתי צבי האט געפונען א רייפע פעלד און א גראדן וועג ווי אזוי צו קומען מיט זיינע שגיונות און איינרעדן גאנץ כלל ישראל אינאיינעם מיט נתן העזתי איבער די גאולה וואס וואס דארף אט אט קומען. און דאס איז די עיקר וואס מען דארף וויסן אז מען וויל דא זיך אריינטון אין די געשיכטע פון שבתי צבי, און דאס איז די עיקר וואס מען דארף צו וויסן, ס'פעלט נישט אויס צו וויסן פונקטליך די גאנצע מעשה מיט די תקופה פון די גזירות תח ותט, האפענטליך אויף דעם וועט נאך קומען א באזונדערע שמועס עוד חזון למועד.

און ס'מאכט אויך סענס, מ'קומט ארויס פון טערקיי און מ'וואנדערט, און די נעקסטע לאנד איז וואס היינט הייסט עס סיריע, און נאכדעם איז דא ליבענאן, מה שאין כן איז א מהלך פון מסתם אפאר וואכן אדער אפאר חדשים, און אויב א מענטש גייט אליין און ער שטעלט זיך אפ דא און דארט קען עס אננעמען אסאך מער, מה שאין כן מ'קומט פון טערקיי ביז טריפאלי פון ליביע, דאס קען זיין זייער זייער א לאנגע וועג, דארף מען דורכשניידן גאנצע סיריע מיט אדער ליבענאן אדער דזשארדען, ארץ ישראל, אידזשעפט און נאכדעם קומט מען אן קיין ליביע. אסאך א לענגערע וועג און שווער, ס'איז מער מסתבר אויכעט אז ס'מיינט די טריפעלי פון ליבענאן. א גוטן ר' שמואל דא רופט א איד פון שיקאגא, וויסן איך געדענק ביי די ביי די איינע פון די ערשטע שמועסן אויף שבתי צבי, אין די ערשטע אדער די צווייטע, דארט ווען מ'האט אים פארשיקט פון איזמיר די צווייטע מאל, איז ער געגאנגען האט מען אים פארשיקט פון איזמיר אויפן וועג קיין ארץ ישראל מיט א אייזל, איזמיר איז דאך אין טערקיי, געגאנגען קיין ארץ ישראל, שטייט דארטן אויפן וועג, האט ער געזאגט דארטן אז אויפן וועג איז ער דורכגעגאנגען מצרים. לכאורה, מיט די מאפע שטימט עס נישט ממש אזוי. ווייל טערקיי איז נעבן סיריע, עס איז דאך נישט ווייט פון ארץ ישראל. און מצרים איז אין דרום זייט פון ארץ ישראל. וואס איז פשט אז דא איז מצרים אויפן וועג? שאלה גדולה מאוד שאלת, האסט געפרעגט זייער א קלוגע שאלה. וויאזוי קומט מען אן פון איזמיר קיין מצרים אויפן וועג קיין ירושלים? אלזא, די תירוץ דערויף איז נישט אזוי קלאר. דהיינו צווישן די כותבים פון יענע תקופה וואס שרייבן ווי שבתי צבי האט ארומגעוואנדערט איז דא דא פארשידענע דעות און פארשידענע וועגן וואס מען שרייבט. פאראן וואס ברענגען וויאזוי ער האט געוואנדלט און וויאזוי ער האט געוואנדערט נאכן פארטריבן ווערן דאס דאס ערשטע מאל פון איזמיר און ער איז געגאנגען קיין קאנסטאנסטינאפל, סאלאניקי און אנדערע שטעט. און אזוי איז ער ארום געפארן ביז ער איז אנגעקומען פון דארטן ארום קיין מצרים, אנדערע לאזן אויס אינגאנצן מצרים, עס הייסט אז מען ברענגט טאקע די אלע וואנדערנישן, און אז ער איז צוריק געקומען א צווייטע מאל קיין איזמיר, און פון דארטן איז ער געפארן קיין ירושלים אויסלאזנדיג בכלל מצרים, נאר שפעטער. האט די ירושלימ'ער קהילה געדארפט האבן א שליח איינער זאל אראפפארן צום דזשאליבי, רפאל יוסף האט מען אויסגעקליבן שבתי צבי אז ער וועט זיין דער פאסיגסטער קאנדידאט וואס וועט קענען מאכן דעם ריכטיגן רושם אויפן דזשאליבי, אין אנדערע ווערטער אז איך האב אראפגעלייגט די מעשה האב איך צוזאמגענומען אלע כותבים, אזוי איז אויסגעקומען אז ער איז געווען צוויי מאל אין איזמיר פאר ער איז געגאנגען קיין ירושלים, און צוויי מאל אין מצרים פאר ער איז נאכאמאל צוריקגעקומען קיין איזמיר. אבער דאס איז דא אין דעם חילוקי דעות צווישן די כותבים וויאזוי ווי עס איז אלס געגאנגען. צי ער איז געווען צוויי מאל טאקע אין איזמיר אבער נאר איין מאל אין מצרים, אדער איז ער געווען נאר דער ערשטער מאל אין איזמיר און פון דארטן האט ער געוואנדערט ביז ער איז אנגעקומען קיין מצרים און נאכדעם ירושלים און נאכדעם צוריק קיין מצרים. די אלע זאכן זענען נישט קלאר. בכלל האב איך א שטיקל געפיל בנוגע די גאנצע מעשה די היסטאריע פון שב ס צ. איך וויל נאך מייחד זיין דערויף א באזונדערע שמועס אבער איך וועל דא זאגן אין קורצן וואס איך פיל אז אסאך זאכן אין די מעשה פון די היסטאריע פון שבתי צבי איז געדאפלט געווארן באיזה אופן לדוגמה אונז טרעף מיר עטליכע מאל חרמות קעגן אים, איינמאל די חרם פון חכמי ירושלים, איינמאל די חרם פון חכמי איזמיר, און מען זעט באמת צוויי מאל וואס די חכמי איזמיר האבן געשריבן א חרם קעגן אים. די זעלבע זאך זעט מען אים עטליכע מאל ביי א קאדי, מען זעט אים ביים קאדי פון ירושלים, מען זעט אים ביים קאדי פון איזמיר. און ביידע מאל האבן זיי אים געלאזט גיין, מ'האט אים גארנישט געטון שלעכט, טראצדעם וואס לכאורה על פי דרך הטבע האט געלאקערט אויף אים א סכנה אלס מורד במלכות און פארשידענע אנדערע מסירות. מ'זעט אים עטליכע מאל אויסרופן אויף זיך משיח, בקיצור, מ'זעט אסאך זאכן פון שבתי צבי געדאפלטערהייט. די זעלבע זאך די תפיסה וואו ער איז געזעצן, זיין ארעסט, ס'קוקט עפעס אויס און איך האב עס מער בפרטיות וואס כ'קען מייחד זיין א שמועס אויף דעם, אז ס'געווען בימים ההם עטליכע וואס האבן געשריבן די תולדות פון שבתי צבי, און זיי האבן געשריבן זה בכה וזה בכה פארשידענע זאכן, און אזוי איז געקומען שפעטער די אנדערע כותבים וואס האבן געשריבן נאך זיי, וואס זיי האבן כאילו צוזאמגענומען אלע ווערסיעס און פון דעם איז אויסגעקומען זאכן געדאפלט, לדוגמא פארשידענע חרמות וואס מען זעט געדאפלט, אונז ווייסט מען פון א חרם פון די חכמי ירושלים און א חרם פון די חכמי איזמיר, מעגליך אז ס'איז היינו הך, אז ס'איז נאר געווען איין חרם וואס איז אויף א געוויסע אופן געדאפלט געווארן במשך די די כותבים פון די היסטאריע, און די זעלבע זאך פון איזמיר. מעגליך גאר אז ער איז געווען בלויז איין מאל אין איזמיר, נישט צוויי מאל און נישט דריי מאל. על כל פנים די זאך איז נישט איז נישט קלאר און ס'וועט מען נאך מייחד זיין אויף דעם א באזונדערע שמועס. אבער דאס איז זיכער אז אסאך פרטים איבער די תולדות פון שבתי צבי, וויבאלד אסאך האבן געשריבן בשעתו איבער דעם, איז שרייבט איינער אזוי און איינער אזוי, און ממילא זענען זאכן נישט אינגאנצן אלעמאל קלאר, אבער בנוגע די שאלה וואס דו האסט געפרעגט, וויאזוי קען זיין ער האט ארומגעוואנדערט, ער איז פארטריבן געווארן פון איזמיר, ער האט ארומגעוואנדערט אין פארשידענע שטעט, ער איז צוריקגעקומען קיין איזמיר, און נאכדעם איז ער געגאנגען קיין ירושלים זיך אפשטעלנדיג אין מצרים, וויאזוי דאס קען זיין? די תירוץ איז אז עס איז טאקע נישט אזוי פשוט, הגם ס'דא וואס ברענגען טאקע דעם סדר אזוי ווי איך האב עס אראפגעלייגט פשוטו כמשמעו, אז ער איז געגאנגען פון איזמיר קיין קיין ירושלים זיך אפשטעלנדיג אין מצרים, אזוי ברענגט אויך ר' יעקב עמדין מיט ר' יעקב שאשפארט. אבער אנדערע כותבים ברענגען נישט אזוי נאר ברענגען פארשידענע אנדערע ווערסיעס. און די שאלה איז צו ר' יעקב עמדין האט, וויאזוי, פון ווי האט ער גענומען זיין, זיינע מקורות. און אזוי ווייטער וכו'. איז דאס איז מער ווייניגער די תשובה אויף די שאלה וואס מ'האט דא געפרעגט. א איד האט דא געפרעגט א שאלה, עס איז אריינגעקומען צי מען ווייסט ווי שבתי צבי'ס הויז איז געווען אין ירושלים, עס הייסט מען האט געשמועסט אז שבתי צבי האט זיך באזעצט אין א הויז פון א משולח וואס האט געהייסן דוד קופיא, וואס ער האט נושא חן געווען אין זיינע אויגן, וויבאלד יענער איז רוב יאר נישט געווען אינדערהיים, האט ער געגעבן רשות פאר שבתי צבי זיך צו באזעצן אין זיין הויז. צי מען ווייסט פונקטליך ווי דער הויז איז אין ירושלים? תשובה, ניין, על כל פנים נישט וואס איז מיר באקאנט. כפי ידיעתי זייער אסאך הייזער בימים ההם שטייען שוין נישט, מ'האט שוין געבויט, מ'האט שוין צעווארפן, על כל פנים איך ווייס נישט ווי די הויז אין ירושלים איז, אויף אזויפיל איז אבער יא אינטערסאנט צו באמערקן בנוגע זיין הויז אין איזמיר, דער הויז אין איזמיר ווייסט מען יא וואו ס'שטייט, און דער הויז שטייט נאך, און דאס איז גראדע איינע פון די באהאלטענע פלעצער וואו די שבתאים, קומען זיך דארטן צוזאמען. ס'איז דא גראדע א היסטאריע אויף די הויז און ס'וועט מען נאך, כ'האב עס נישט דא פאר מיינע אויגן אבער איך פלאן נאך אם ירצה השם צוריק צו קומען צו דעם הויז אין איזמיר און ארום רעדן וואס טוט זיך דארטן היינט די היסטאריע ווער ס'האט דארטן געוואוינט און וואס מ'האט געטון מיט דעם הויז במשך די דורות. אויף אזויפיל איז אינטערסאנט צו באמערקן אז די הויז איז געווען אפאר יאר צוריק אין די נייעס, וויבאלד די רעגירונג, די טערקישע רעגירונג האט געוואלט אויף דעם פלאץ בויען א שיינעם פארק, און מ'האט געוואלט צעווארפן די אלע הייזער אין די ארומיגע געגנטער, און דעם הויז איז געווען אין די נייעס וויבאלד די דאנעמע, די דענעמע, די זענען איבערגעבליבן, אזוי רופן זיי זיך, די פארבליבענע שבתאים, די מוסלעמענע שבתאים, וואס געפינען זיך נאך היינט, האבן געמאכט איבערקערעניש אז דעם הויז טאר מען נישט צעווארפן, און ס'דארף בלייבן א לענדמארק. און איך מיין אז זיי האבן אויסגעפירט אויכעט, כ'בין נישט הונדרעט פראצענט זיכער, אונז וועלן נאך צוריקקומען בנוגע דעם הויז. און זעהן וואס טוט זיך דארטן, אבער על כל פנים כהיום יום רעדנדיג יעצט, די הויז שטייט נאך לעת עתה, און איך מיין אז ס'איז נישט אין פלאן דאס צו צעווארפן בכלל, און דער הויז גייט בלייבן כמו שהיא אלס א לענדמארק און מען גייט עס נישט צעווארפן, אזוי דאכט זיך מיר. איז על כל פנים איז אינטערסאנט אז אפאר יאר צוריק איז די הויז געווען אין די אין די נייעס. יא גוטן ר' שמואל כ'הער אויס אייערע שמועסן מורא'דיג שטארק אין נאמען איז נישט יישר כח איז ממש מחיה דעם עולם און איך טויג די אייער שמועס אויף דעם איז מיר קיין כ'האב יעצט איבערגענומען פון שבתי צבי איך מוז געזאגט מיט נאט עפעס נישט נישט מיט דעם ענין דעם ענין דעם שוי שוי באס ענין דעם גייט דער אש דאר עס האט שליח דער רחמון איך האב שנאך אמאל געהערט פון איי פון אייך שדאר שליח דער רחמון וואס דענק איך אלס פון פון קינד אלס געמאכט מיין שליח דער שליח דער רבון מיר מיט טאב אויך שליח דער רבון דער רבון פון נצרות האבן ארויסגעשיקט א שליח זיי גייען מיט קאווע זאמאל שליח דער רחמון

און מ'האט געדארפט האבן די געלט וואס דער פאשא האט באפוילן, איז דער אבן התועים לייגט ער עס אראפ אביסל אנדערש, וואס דאס מאכט גראדע אסאך מער סענס, ווייל לויט וואס איר לייגט עס אראפ, אז דער פאשא האט ארויסגעגעבן א גזירה, איך דענק שוין נישט א גזירת גירוש צו וואס, איז אויב אזוי אז ער האט צוריקגעברענגט געלט קיין ארץ ישראל, איז ער האט עס נישט גלייך איבערגעגעבן פארן פאשא, וואלט מען דאך געדארפט, וואלט דאך געדארפט ווערן אויסגעפירט די גירוש צו וואס איז די גזירה פונעם פאשא, און למעשה איז עס נישט געווען אזוי, סאו ער סאו ער לייגט אראפ די די זאך אז מען פשוט ס'איז געווען פשוט נישט געווען קיין געלט פאר די אידן דארט אין אין ארץ ישראל, פשוט איז אזוי ווי ער לייגט אראפ ווייל די גזירת ת"ח ת"ט איז נישט געווען צו באק מ'האט נישט אנגעקומען קיין געלט פון יוראפ, איז מילא האט מען פשוט געשיקט דעם שבתי צבי אז ער זאל גיין צו דזשאליבי קיין מצרים פשוט צו נעמען צו נעמען געלט פאר די אידן דערמיט פאר די אידן אין ארץ ישראל נישט וועגן א גזירה פונעם פאשא נישט ווייל ס'האט געדארפט גיין די געלט פארן פאשא בכלל נישט נאר פשוט ס'האט געדארפט גיין די געלט פאר די אידן און וועגן דעם האט מען געשיקט שבתי צבי. סאו וויל איך סתם וויסן פון ווי איר נעמט די אנדערע זאכן, אז ס'איז געווען א גזירה פונעם פאשא און די געלט האט געדארפט גיין פארן פאשא, ביטע ארויפלייגן מיין מעסעדזש און פארענטפערן אביסל, און בעיקר אויב דו קענסט צולייגן מראה מקומות וואו ס'שטייט די אלע נקודות וואס איר האט אויסגעשמועסט. זאל איך רב יעקב? יא. איך בין נאכגעגאנגען במשך די גאנצע היסטאריע די צוויי מקורות בעיקר פון ר' יעקב עמדן מיט ר' יעקב ששפורטש. און איבעראל ווי איך האב געזאגט עפעס וואס שטייט נישט פון די צוויי מקורות האב איך עס געברענגט מיט א נאמען ווער ס'זאגט עס. און אזוי ווי איך האב פריער שוין ארויסגעברענגט און דא קומט עס שטארק צום אויסדרוק אז די גאנצע היסטאריע פון כת ש"ץ האט פארשידענע ווערסיעס און פארשידענע נוסחאות און זייער אסאך ברענגען אנדערש איינס פונעם צווייטן און דא האט איר איינע פון די דוגמאות נאר אזוי ווי איך האב געזאגט איך בין נאכגעגאנגען די ציצת נובל צבי מיט די תורת הקנאות פון רבי יעקב עמדן און פון דעם האב איך נאכגעזאגט, און זיי ביידע ברענגען דאס אז ער איז געגאנגען פון ירושלים קיין מצרים בעקבות א גזירה פונעם פאשא, און אויפן שאלה אויב אזוי פארוואס איז נישט די געלט גלייך אנגעקומען צום פאשא, דער ענטפער איז זייער פשוט אז די פאשא האט ארויסגעגעבן א דאטום ביז ווען די געלט דארף זיין ביי אים, און עס איז נאך געווען צייט, ער האט נאך געהאט צייט צו גיין אויף אויף פסח און שביעות קיין עזה און שפעטער צוריק קומען קיין קיין קיין ירושלים און זיך דארטן צולאזן, ס'איז נאך געווען די צייט פאר דעם ביז מען האט אים פארמסר'ט פארן פאשא אז ער האט די געלט און ער האלט עס נישט ביים אפגעבן איז על כל פנים דאס איז נישט קיין שוועריגקייט נאר אזוי ווי געשמועסט, ס'איז דא די פארשידענע מקורות.

חוץ פון אונז אויך געלערנט אז ער פלעגט יא קענען מאכן מופתים אז זאכן זאלן געשען איבערנאטירליכע זאכן, עס האט מען געלערנט אז ער פלעגט מאכן אז ממש בעיביס אין קעריעדזשעס און קריבס זאלן קענען רעדן און זאל קענען זאגן נביאות און זאכן, און ער פלעגט ממש ארויסנעמען גופים פון קברים און זאגן נביאות.

ווי די זון און די לבנה מיט עלף שטערנס בוקן זיך צו אים, און זיין טאטע האט אים געזאגט ער זאל זיין שטיל, ער זאל עס נישט דערציילן ווייל מען וועט אים אויסלאכן. די מעשה האב איך נישט געטראפן קיין שום מקור, ס'ווערט נישט געברענגט אין קיין ערגעץ. אפשר שטייט עס אין די פילע אין די פילע פיקציע ביכלעך און די נאוועלס וואס איז ארויסגעקומען במשך די יארן ארום שבתי צבי באזירט אויף די געשיכטע פון שבתי צבי, אפשר איז דא איינער וואס ברענגט אזעלכע סארט זאכן. פונקט אזוי ווי אלע מיני מאדנע געשיכטעס ארום שבתי צבי וואס איך האב געזען פריערדיגע ברענגען אז ווען ער געווען איין טאג אלט האט ער גאר אנגעהויבן רעדן און ער האט אנגעהויבן מאכן בה בה בה און אלע האבן זיך געוואונדערט אויף דעם וכדומה אזעלכע נארישקייטן וואס מען האט געשריבן אפשר דארטן ערגעץ שטייט עס אבער אין נארמאלע פארלעסליכע מקורות וואס באשרייבן די היסטאריע און די תולדות פון שבתי צבי ווערט עס נישט געברענגט. די צווייטע זאך וואס איר באטאנט אז ער האט יא געמאכט מופתים און מ'האט געקענט זעהן אז קינדער אין קערידזשעס, קליינע קינדער רעדן, האבן שוין ארויסגעברענגט די נקודה אז ס'איז טאקע געווען, כ'האב ארומגערעדט איבער די תקופה פון די נביאות בשעת מענטשן האבן געזאגט נביאות אפילו, און צווישן די נביאים זענען געווען אויכעט קליינע קינדער אויכעט, איז דאס איז טאקע דאס וואס מ'האט ארומגעשמועסט, און אגב כ'האב טאקע פארגעסן צו זאגן און כ'וועל עס יעצט דא משלים זיין, די ציצית נובל צבי ברענגט א אינטערעסאנטע זאך אז די אלע נביאות איז אנגעגאנגען די גאנצע צייט ביז די מינוט וואס שבתי צבי האט זיך געשמד'ט, איינמאל שבתי צבי האט זיך געשמד'ט איז אריבערגעגאנגען צו די מוסלעמענער גלויבן, האט זיך אויפגעהערט פלוצלינג די אלע נביאות והיה לפלא. אבער על כל פנים די נקודה וואס איר זאגט אז קליינע קינדער אין וויגעלעך האבן גערעדט, דאס איז געווען בשעת די תקופה פון נבואה. די פערדע זאך וואס איר ברענגט ארויס וועגן די מעשה פון די ווייב פון שבתי צבי אז איר טאטע האט איר ארויסגעצויגן פון מיט די מיט די הענט פונעם קלויסטער פונעם פענסטער און גענומען זיך אויף בית החיים, האבן שוין ארומגעשמועסט וועגן דעם באריכות און מ'האט עס דערציילט, און ס'האבן אפילו ארומגערעדט דאס וואס די ציצית נובל צבי רבי יעקב ששפורט איז מעיד אז ס'איז אמת, ער האט גערעדט מיט מענטשן וואס האבן גערעדט מיט דעם מיידל. און די זאכן איז געווען א אמת'ע זאך, א אמת'ע מעשה וואס האט זיך אפגעשפילט. נאר איר מאכט א טעות דארטן אז איר זאגט אז זי האט געזאגט אז זי גייט חתונה האבן מיט שבתי צבי, וואס דאס איז נישט אמת. זי האט געזאגט אז זי גייט חתונה האבן מיט משיח. זי האט נישט געוואלט חתונה האבן מיט קיינעם, מ'האט איר פרובירט צוצושטעלן שידוכים, זי האט נישט געוואלט חתונה האבן מיט קיינעם, ווייל זי האט געזאגט אז זי גייט חתונה האבן מיט משיח, און מילא וועגן דעם וויל זי נישט חתונה האבן. שבתי צבי האט דאס געהערט. האט ער געשיקט מען זאל איר ברענגען, און ער ווייל ער געטענה'ט אז ער איז משיח און מילא קען ער חתונה האבן מיט איר. ס'דא וואס ברענגען האט עס אנגעלייגט גאר אויף די פסוק פון הושע וואס די אייבערשטער האט געהייסן הושע קח לך אשת זנונים וכדומה וכו' אז ס'האט געהאט א קשר מיט דעם. אונז האבן שוין אויסגעשמועסט אויך אז ס'דא וואס ברענגען אז אירע דמיונות איז געווען זייענדיג לאנגע יארן דארט אין מאנאסטיר צווישן די קריסטן וואס דארטן האט מען געגלייבט אין אזא סארט נקודה אז מ'האט קיינמאל נישט חתונה געהאט ווייל אויך מיט אזעלכע מיני דמיונות אז זיי האבן חתונה נאר וכו' נאר צו צו בקיצור וכו' וואס דארף מען ארום רעדן אין דעם. די פערדע זאך וואס איר האט געפרעגט האט איר מיר געפרעגט איך זאל זאגן א מיינונג וואס האט שבתי צבי'ס פאטער געזינדיגט אז ער האט זוכה געווען צו אזא קינד ווי שבתי צבי. נו, בהדי כבשי דרחמנא למה לך, מ'קען דאס פרעגן, ליידער הערט מען אסאך מעשות ערליכע אידן וואס די קינדער גייען נישט אזוי ווייט אין שפאן מיט די עלטערן בעוונותינו הרבים זאל אפגעהיטן ווערן און די אלע זאלן אויפגעראכטן ווערן ווי לאנד ישאים בנו אלע אידישע קינדער זאלן זיך אומקערן צום ריכטיגן אידישן וועג און די אלע וואס האבן אידישע קינדער זאלן און וואס גייען אויפן ריכטיגן וועג זאל קיינמאל נישט געפריווט ווערן מיט אזעלכע נסיונות בכלל נישט. אבער א שאלה בכלל פארוואס וואס האט ער געזינדיגט? מען קען דאך פרעגן וואס האט די טאטע פון דעם אותו איש געזינדיגט אז ער געהאט אזא זון פון דעם אותו איש? קענסט פרעגן אויף די רמ"ד אויף דעסויער. קענסט פרעגן אויף אלע פושעי ישראל וואס האט זייער טאטע געזינדיגט אז זיי האבן געהאט אזעלכע קינדער כ'פארשטיי נישט די חשבונות שמים, על כל פנים מיינט מסתמא צו פרעגן צו ס'דא עפעס מקורות אין די ספרים וואס ברענגען ארויס עפעס אזא מין געדאנק פארוואס דער ר' מרדכי צבי האט זוכה געווען צו אזא קינד, און ניין מ'טרעפט נישט. איך האב נישט געטראפן ווערן געברענגט אזא נקודה זאל ארום רעדן איבער די נושא. ס'זענען געווען פון די צוהערער וואס האבן מיר מעורר געווען. איך האב ווען איך האב געברענגט די נבואות פון ר' אברהם היכיני איז האבן מיר אינמיטן מען האט פארגעליינט די נבואה כלשונו און אינמיטן האט ער געזאגט די ווערטער אם יעלה חמור בסולם. און אונז האבן מיר בשעת מעשה אריינגעהאקט און געזאגט אז כ'פארשטיי נישט פונקטליך די ווערטער וואס ער מיינט צו זאגן אם יעלה חמור בסולם. איז עטליכע האבן מיר מעיר געווען אז אם יעלה חמור בסולם איז א אויסדרוק וואס ווערט דערמאנט אין אסאך ספרים וואס ס'מיינט אין אנדערע ווערטער אז אויב ס'קען געשען אזא זאך אז א חמור א אייזל העט ארויפגיין אויף א לייטער קען געשען אזא און אזא זאך, אזוי ווי היינט נוצט מען א אויסדרוק ווען ס'העט דיר וואקסן האר אויף די פלאך פון די האנט דעמאלטס העט דאס און דאס געשען, אזא סארט אויסדרוק, אם יעלה חמור בסולם, כ'האב גראדע געזוכט האב איך געטראפן רבי אליהו בחור, שרייבט, אם יעלה חמור בסולם תמצאו אשכנזי מדקדק, טאמער ס'עט ארויפגיין א חמור אויף א לייטער עט ער טרעפן א אשכנזי וואס איז א מדקדק, וואס אינטערעסאנט צו באמערקן איז, רבי אליהו בחור אליינס איז געווען אשכנזי און ער שרייבט אזוי, אנדערע. רבי יחיאל מפאריז אין זיין וויכוח שרייבט ער דארטן ערגעץ ווי אינמיטן עד שיעלה חמור בסולם אשר יעקב אבינו חלם אז ס'גייט נאך ווייטער ביז א חמור העט ארויפגיין אויף די לייטער וואס יעקב אבינו האט גע'חלומ'ט אויף דעם און ממילא טאקע פון דער רבי יחיאל מפאריז איז דא אזעלכע וואס ווילן עס אנלייגן אויף די גמרא אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם אם ראשונים כבני אדם אנו כחמורים ולא כחמורו של פנחס בן יאיר וואס דאס הייסט אז די מלאכים וואס מען זעט אין די תורה זענען דאך ארויפגעגאנגען אויפן לייטער, איז אם יעלה חמור בסולם, דאס הייסט אז די חמור וועט זיין אזוי ווי די מלאך, וועט דאס און דאס געשען. און מען זעט טאקע אז די ציצת נובל צבי רבי יעקב ששפורט אליינס באנוצט זיך טייל מאל אויכעט מיט די לשון פון אם יעלה חמור בסולם. שוין, איז דאס איז בנוגע די הערה. און ער גיט מיר א שמיעל אז איך זאל זאגן אז איך האב מורדגעדזש טאקע נאכן אליינס שמועסן כלליות און יעצט אין המשך פון די שמועס איז נישט אלץ מצוי. כ'וואלט געוואלט זאגן איין קלייניקייט אז יעצט האט ער פשוט צומישן צוריק צו די וואנט וועגן די שטיקן עצה גדולה עפעס וואס איז נישט זיך גוט אויסגעדרוקט ווארשיינליך איך לערן די כנסת הגדולה אין שולחן ערוך פיל איך עפעס א שטיקל פאר געפיל דאס מיין פראבלעם אבער די געדאנק עפעס האט זיך גוט אפגעדארט איבערגענומען די רביסטווע האט עפעס נישט קלאר ארויסגעברענגט וואס איז פארגעקומען אים די טאג פון יאנטע שמועס ביי רבי אהרן לפפא איז געווען ער איז געווען די קנאי עפעס איבער כנסת הגדולה עפעס חס ושלום כ'רעד נישט סתם פון כנסת הגדולה עפעס האט זיך יאגעלעך נישט אטערציען. אויב איר קענט מער מסביר זיין אויב ס'שייך צו אונז צוריק צו קומען ביי די כנסת הגדולה פארוואס בכלל האט ער זיך געלאזן שאדט צו איבערצונעמען דאס רבנות און וויאזוי האט ער עס געהענדלט זייט די גאנצע זאך האט זיך יא געלאזט נישט געלאזט וואו איז ער געגאנגען וויאזוי האט ער געפירט די שטאט און וויאזוי בכלל האט ער געקענט פירן א שטאט וואס די גאנצע שטאט איז שבתי צבי'דיג אויב איר קענט מער געבן עפעס א שטיקל בירור אין דאס. און א גרויסן שכוח און הצלחה רבה. איך קען שוין קוים ווארטן אויפן קומענדיגע שמועס צונאכט. דו פרעגסט שאלות וואס אונז האבן לכתחילה פרובירט זיך ארויסצודרייען דערפון. פשוט ווייל ס'קען אויסקוקן בעין הבשר ווי מ'רעדט פון ביליגע פאליטיק אזוי ווי היינטיגע רבנים, היינטיגע מענטשן אין די צייט וואס לא מחשבותינו מחשבותם. מ'דארף פארשטיין אז די דאזיגע ראשונים כמלאכים און זייערע שיחות חולין וואס זיי האבן גערעדט אין פראסט איז געווען אסאך העכער און פיל טיפער ווי אונזערע טיפע דברי תורה וואס אונז רעד מען בשעת אונז זעמיר עוסק בתורה. מען רעדט דאך פון אזעלכע צדיקים וואס האבן כל ימיהם עוסק געווען בתורה ובקדושה און זענען אנגעקומען במעלות רמות, זייער מהלך מחשבה איז געווען אסאך אנדערשער ווי אונזער מהלך מחשבה, זיי האבן געלעבט אין א אנדערע וועלט, ס'איז בכלל נישט געווען דאס. אבער על כל פנים ווען מ'פרעגט וויל איך זאגן על כל פנים וויאזוי ס'קוקט אויס וויאזוי זאכן האבן אויסגעקוקט בעיני הבשר, און מיט די הקדמה, מ'דארף וויסן אז דאס איז נישט כפשוטו, עס איז נישט אזוי ווי אונז קוקן עס אן, עס איז א אנדערע זאך א אנדערע וועלט געווען. על כל פנים דער רב פון איזמיר איז געווען ר' יוסף איסקאפא, דער ראש יוסף. ווען ער איז אוועק איז לכאורה געווען דער מעמד ווער ס'האט געדארפט איבערנעמען און ווערן רב איז געווען די כנסת הגדולה וואס ער איז שוין געווען שמו הטוב איז שוין ארויסגעגאנגען אין די גאנצע וועלט אלס פוסק הלכה. למעשה די ראשי הקהילה פון איזמיר האבן נישט געוואלט פאר פארשידענע זייערע סיבות האבן זיי נישט געוואלט אז די כנסת הגדולה זאל איבערנעמען די רבנות אין איזמיר און ווערן פולשטענדיגע רב פון איזמיר, האבן זיי געמאכט אזא שטיקל וועד וואס איז געווען פיר רבנים אין איזמיר, ועל ראשם איז געשטאנען ר' אהרן לפפא, ר' אהרן לפפא איז אויך געווען א גרויסע צדיק א גרויסע גאון, און ער איז געווען ער איז געשטעלט געווארן אויף אלס רב פון איזמיר און אונטער אים איז געווען די כנסת הגדולה. אבער כנסת הגדולה האט האט האט דאך האט דאך פארט געהאט אסאך א שטערקערע נאמען בימים ההם, איז געבליבן מען האט געגעבן פארן כנסת הגדולה אז ער זאל פסק'נען בדיני איסור והיתר, און רבי אהרן לפפא זאל פסק'נען אין דיני ממונות. מען דארף אויך נעמען אין באטראכט אז די ביידע סיי די כנסת הגדולה מיט רבי אהרן לפפא זענען ביידע געווען תלמידים צוזאמען, ביי ביי רבי יוסף מטראני. רבי יוסף מטראני האט זייער שטארק מחבב געווען דווקא די כנסת הגדולה, אסאך אסאך אסאך עובדות איז דא, ער האט אים אפילו חתונה געמאכט צו א טאכטער פון א גרויסע עושר, ער האט אוודאי אויך געהאט א שטארקע חביבות צו רבי אהרן לפפא אבער צו די כנסת הגדולה איז באקאנט איז א זאכן וואס איז באקאנט. על כל פנים ביידע צוזאמען, מיין רבי אהרן לפפא מיט די כנסת הגדולה האבן געדינט צווישן די רבני איזמיר, הגם רבי אהרן לפפא האט געהייסן דער הויפט רב, ער איז געווען דער רב פון איזמיר. ס'איז געווען א שטיקל אנגעצויגנקייט, על כל פנים וויאזוי ס'האט אויסגעקוקט, צווישן די כנסת הגדולה און רבי אהרן לפפא. אבער פארט האט די שטאט פונקציאנירט געהעריג, כ'מיין מ'איז געזעצן אסיפות צוזאמען, און מ'איז זיך דורכגעקומען בחיי יום יומ'ס און טעגליכע אפעראציעס, איז די שטאט געפירט געווארן על מי מנוחות. ס'איז גראדע, ס'איז דא, ס'איז די די חיד"א ברענגט אז ער האט געהערט אז אין די כנסת הגדולה איז געווען א לאנגע שטיקל, איז געווען אסאך מאריך געווען, וואס די כנסת הגדולה האט באשריבן אביסל די מחלוקת וואס איז געווען צווישן אים און ר' אהרן לפאפא, נאר מען האט עס ארויסגענומען פון דארטן מפני הכבוד, און אלס זילותא דרבנן האט מען עס ארויסגענומען פון דארטן. מאידך גיסא געפינען מיר יא לשונות פון כבוד וואס די כנסת הגדולה האט גענוצט כלפי ר' אהרן לפאפא, און דאס זעט מען אין זיין אנדערן ספר, און.

שוין, איז דאס איז געווען די די די דאס איז געווען דער מצב בשעת מעשה אין איזמיר צווישן די כנסת הגדולה און ר' אהרן לפאפא, עס איז גאנץ קלאר אז ס'איז געווען א אז ס'איז געווען ביטערניש אין הארץ דא דארטן צווישן די מקורבים פון כנסת הגדולה און די מקורבים פון ר' אהרן לפאפא. און ווען שבתי צבי איז אנגעקומען קיין איזמיר אין תכ"ו האט ער אויסגענוצט די געלעגנהייט וויבאלד ר' אהרן לפאפא איז געווען פון די שארפע מתנגדים קעגן שבתי צבי האט און ס'איז דאך געווען א שטיקל מחלוקת א שטיקל אנגעצויגנקייט האט ער אפגעזאגט ר' אהרן לפאפא פון די רבנות און ער האט געשטעלט די כנסת הגדולה אלס רב אין שטאט. איז מאנכע האבן געפרעגט פארוואס די כנסת הגדולה האט עס אנגענומען, ס'הייסט אז רב אין שטאט איז ר' אהרן לפאפא און ווייל שבתי צבי מאכט אים רב. נאר די אמת איז על כל פנים וואס אזוי ס'זעט אויס פאר אונזערע אויגן האט די כנסת הגדולה געהאלטן אז די גאנצע זאך פארוואס ר' אהרן לפאפא איז רב אין איזמיר איז שלא מן הצדק ושלא מן היושר, און ס'דארף נישט אזוי זיין, ס'איז פשוט די ראשי הקהילה האבן פאר זייערע אייגענע סיבות אזוי מחליט געווען, אבער באמת איז געווען טאקע פשוט פאר יעדן איינעם בימים ההם אז די כנסת הגדולה גייט איבערנעמען די רבנות, און ס'איז נישט געשען פשוט די ראשי הקהילה האבן אזוי געוואלט, אבער די כנסת הגדולה האט געהאלטן אז ער דארף זיך נישט רעכענען מיט די החלטה פון די ראשי הקהילה, און דאס וואס איז געווען פשוט פאר יעדן איינעם. ביי די פטירה פון רבי יוסף איסקאפה אז ער גייט איבערנעמען דאס דארף ווייטער זיין דארטן און ער דארף טאקע איבערנעמען די רבנות און אזוי האט ער געטון האט ער זיך נישט זיך נישט גערעכנט און הגם ער האט ווייטער געהאלטן אזוי ווי מען זעט ער שרייבט בדרך כבוד אויף ר' אהרן לפאפא האט ער געהאלטן אז ער דארף איבערנעמען די רבנות און ער האט טאקע איבערגענומען די רבנות אין שטאט איזמיר. און דו פרעגסט דארטן צווישן דיינע ווערטער פרעגסטו וויאזוי ער האט אפערירט אין א שבתאישע שטאט דאס הייסט אז די גאנצע שטאט איז געווען שבתאיש האט ער מסכים געווען מיט דעם אלעמען האט ער האט ער איז ער מיטגעגאנגען מיטן שטראם און דער אמת איז אז ער איז געווען סך הכל רב אין שטאט, ער האט געפסקנט איסור והיתר, ער האט געפסקנט ממונות, דיני תורות, וואס שבתי צבי האט דארטן געטון מיט זיינע מענטשן איז נישט געווען פון די זאכן וואס ער האט געדארפט פסק'נען, עס איז נישט געווען עכט אונטער זיין אויפזיכט, און די אמת איז ער האט נישט געהאט קיין שליטה אויף דעם, עס איז געווען א געוויסע בחינה אויכעט אז בעסער גארנישט צו זאגן, ער האט פארשטאנען אז עס איז נישט אונטער זיין שליטה און ער קען גארנישט טון פאר דעם. און ער האט טאקע נישט געטוהן. און אפשר ס'איז געווען אנדערע רבנים וואס האבן געהאלטן אפילו אז ס'איז כדאי אזוי צו לאזן וויבאלד אז די עולם איז עוסק אין תשובה און תיקון המעשים איז בעסער אזוי צו לאזן. קען אויך זיין אז מיר דאך איז אין אנדערע ווערטער ער איז נישט געווען בעל הבית אויף די עניינים אויף די שבתאות פון די שטאט וויאזוי מ'זאל טראכטן אויף שבתי צבי. ער איז געווען בעל הבית אויף די תורה'דיגע אפטיילונגען זעהן די שחיטה, די עירוב, די מקוואות, דיני תורות, איסור והיתר, דאס האט ער געדארפט פסק'נען און דאס האט ער געפסק'נט אויף דעם איז ער געווען רב פון שטאט. ס'לאזט זיך זאגן אז עכט האט שבתי צבי געפירט די שטאט אין אלע אנדערע טעגליכע אין די אין די אלע אנדערע זאכן. און די כנסת הגדולה איז געווען די רב, די רב אויף תורה'דיגע זאכן וואס ער האט געדארפט פסק'נען אין שטאט. די לעצטע שרייבערס פון די לעצטע פאר יאר האב איך געזען, ממש די לעצטע פופציג יאר לאמיר זאגן, אפילו ווייניגער, ברענגען אז נאך וואס נאך די דורכפאל פון שבתי צבי, ווען יעדער האט געזען ווער שבתי צבי איז, האט ר' האט די כנסת הגדולה געלאזט רופן ר' אהרן לאפאפא און ער האט זיך איבערגעבעטן מיט אים, און ר' אהרן לאפאפא איז צוריק געקומען קיין איזמיר. כ'האב נישט געטראפן קיין מקורות אויף דעם אז ס'זאל אזוי זיין, כ'האב נישט געטראפן קיין מקורות ס'זאל צוריק קומען קיין איזמיר, איך זעה עס נישט. וואס יא, ס'אינטערסאנט צו באמערקן אז רבי אהרן לאפאפא איז נפטר געווארן כ"ו אייר פון יאר תכ"ז, וואס דאס הייסט ממש א קורצע צייט נאך די געשיכטע וואס מ'האט אים אפגעזאגט פון די רבנות, וואס דאס הייסט אביסל איבער א יאר, אפשר אנדערהאלבן יאר נאכדעם וואס ער איז פארטריבן געווארן פון די רבנות. נו, וועלן מיר זאגן אז די גאנצע געשיכטע האט אים צוגעטרעטן צום הארץ, האט אים צוגעטרעטן צו זיין געזונט, און דאס האט אים געמאכט ער זאל נפטר ווערן שנעל, עס האט אים שנעל געמאכט נפטר ווערן, ער איז גראדע אוועק גאנץ יונג, ער איז געבוירן ער איז געבוירן געווארן אין שין סמך ד'. וואס דאס הייסט אז ער איז געווען, ער איז געווען בערך זעכציג יאר איז ער געווען, נישט אזוי יונג בימים ההם, שוין. על כל פנים וועט מען זאגן אז דאס האט גורם געווען זיין פטירה, ווער קען וויסן, ווער ווייסט. אבער על כל פנים דאס איז די מעשה מיט צווישן די כנסת הגדולה און רבי אהרן לפאפא. אויב מען מעג זאגן אז ס'איז דא גראדע היינט א געוויסער בית דין אין א געוויסע פלאץ וואס די פאליטיק דארטן ארום און ארום דערמאנט אביסל פון די פון דער מצב וואס האט זיך אפגעטוהן צווישן די כנסת הגדולה און רבי אהרן לפאפא. מען דארף געדענקען זיי ביידע זענען געווען תלמידים ביי איין פלאץ אויכעט. זענען געווען תלמידים פון רבי יוסף די טראני, זיי האבן זיך געקענט פון די פריערדיגע יארן נאך. על כל פנים דאס איז אבער די שאלה וואס איז דארטן פארגעגאנגען אין איזמיר צווישן די כנסת הגדולה און רבי אהרן לפאפא און וויאזוי ער האט איבערגענומען די רבנות. יא א גוטן אה, שכוח פאר די שיעורים פון איזמיר, די לעצטע שיעור זאגט איר דארטן ווען ער געטיילט מלכות פארן עולם, פאר איינעם חיים וואס ער איז געווען זיין קעגנער פאר דעם, כ'מיין חיים, אה, האט ער געגעבן די מלכות פון ירבעם, איר זאגט דארט עס איז אינטערעסאנט ער האט געגעבן נאך א שלעכטע קעניג וואס האט נאכדעם תשובה געטון, וואס מיינט איר ירבעם, ירבעם האט נישט תשובה געטון, כ'ווייס נישט צו איר מיינט ירבעם האט תשובה געטון, ווייל ירבעם האט נישט תשובה געטון. אה, איר מיינט אפשר מנשה האט תשובה געטון? אויב נישט פארשטיי איך נישט די חלק. שכוח. אויב ס'איז נישט געווען קלאר וואס איך האב דארטן געזאגט וועל איך עס דא קלאר מאכן. ער האט געהייסן מלך ירבעם נאך ירבעם בן נבט וואס ער האט זיך ארויסגעשטעלט אלס קענגערשאפט צו מלכות בית דוד. פאר דעם האט ער גערופן חיים פחינו מלך ירבעם, און הגם חיים האט תשובה געטוהן, דאס האב איך געזאגט, חיים האט תשובה געטוהן להשקפתו פון שבתי צבי, דאס הייסט לויט שבתי צבי'ס מיינונג האט חיים תשובה געטוהן פון דעם וואס ער איז געווען א מתנגד קומט זיך אים שוין די טיטל מלך, אבער וואס פאר א מלך האט ער אים געגעבן?

כ'דענק איך האב איך האב אמאל געזען די בילד האב איך דארטן אריינגעקוקט, ער האקט עס טאקע דארטן קעגן פאלשע משיחים, און די זעלבע זאך איז דא א בילד פון שבתי צבי, וואס איז א באוואוסטע בילד וואס אויף די וואנט נעבן אים שטייט אויפגעקריצט צוויי מראה מקומות אין תנך וואס איז מרמז צו שבתי צבי. א גרויסן שכוח, און איך בין זייער זייער זייער דאנקבאר. קאלטער. נאך א נקודה וואס איך געוואלט זאגן, לענין די שטאט קאנסטאנטינאפל, אזוי זאגט מען עס, קאנסטאנטינאפל, וואס איז געווען די הויפטשטאט פון טערקיי

אין קאנסטאנטינאפל געהייסן אזוי על שם דעם קייזער קאנסטאנטין. וואס ס'איז דא אויכעט אין אוקריינא א שטאט וואס הייסט נאך אים, און עס איז דא אויכעט אין צפון אפריקע איז אויך דא א שטאט וואס הייסט נאך אים. פאל איז א עיר המלוכה, אזוי הייסט עס, עיר המלוכה אויף גריכיש, פון דעם קומט דער נאמען אינטערפאל, און.

אפשר אויך א נאמען פון איינע פון די סולטאנען דארט. יא, געווען נאך אפשר קליינע הערות אבער דאס איז וואס איך געדענק יעצט. על כל פנים א גרויסן יישר כח פאר די אלע שמועסן אבער איך וואלט געוואלט באדאנקען אויף די אלע שמועסן, און בתוכם די לעצטע שמועס אויף חנוכה, און בעיקר די ניגון וואס איז געווען בסוף פון די שמועס פון היכלא היכלא, ס'איז זייער א ניגון, איך האב עס אויך געזינגען מיט די קינדער, איך האב די אלע פיוטים האב איך, נאר נישט יעדע זאך ווייס איך די ניגון, איך האב נישט קיין צייט זיך אריינצוטון אין דעם, אבער ווען ס'קומט א געלעגנהייט און איך לערן זיך אויס א ניגון, איך האב זייער שטארק הנאה פון דעם. יישר כח, ברכה והצלחה. און צום לעצט. שבתי שבתי שבתי צבי, ימח שמו וזכרו, זאג, האסט נישט וואס צו טון פאר ליידיגגייענדע צייט, זאגן באבקעס דו רעדסט דארטן וועגן גייסטישע פראבלעמען, געב זיך אליין אכטונג אז דו אליין זאלסט נישט ווערן קיין שבתי צבי. ראטווע זיך פון דארטן, רייס זיך שוין דארטן ארויס פון די כאליערעס. קענסט מאכן אליין א טעלעפאן ליניע און רעדן שיינע זאכן פאר בחורים, פאר אינגעלייט, קענסט לעכטיג מאכן די וועלט. געבסט זיך אפ מיט אזעלכע באבקעס און שטעלסט דיך דארטן ביי רעפארמירטע אסימילאנטן, אוי אוי אוי בר מינן בר מינן. צום שלוס וועלן מיר ברענגען א מערקווידיגע ספרדישע פיוט פון די אידן פון טוניזיע, יוצר מידו עושר וריש. די שיר איז א רשות צו די ברכה פון יוצר אור. ס'איז א רשות צו די ברכה, און ס'שטעלט פאר אויף א שיינעם וועג די נפלאות הבריאה, די וועלט באשאף. דער שיר איז אייגנארטיג צוליב די ראשי תיבות וואס איז דא דארטן א גאנצע צייט. לדוגמא, אין די פזמון אליינס וואס מען זינגט איבער א גאנצע צייט, זאגט מען אשיר לכבודו שין יוד רייש, וואס דאס איז די ראשי תיבות פון שיר, אשיר לכבודו שין יד רייש. לדוגמא, נאך זאגט ער דארטן אינמיטן וכל זולתו, שטייט דארטן מלאכים קלים רצו לנאומו, וכל זולתו שין קוף ריש, שין קוף ריש, וואס דאס איז שקר, כי אין צור בלתו אלף חית ריש, וואס דאס איז אחר.

די אלע וואס אסאך מאל די ספרדישע פיוטים וואס ס'ווערט אראפגעברענגט בפרט דעם פיוט, און די וואס ווילן עס קענען מיטהאלטן פון אינדערווייניג, איז קען מען קען מען קען מען שיקן אויף בליץ פאסט אויף סעמיעל עט הכותב דאט קאם איך זאל שיקן די טעקסט פון די שיר אזוי אז מען זאל קענען מיטהאלטן פון אינדערווייניג וועל איך עס צושיקן.

אשיר לכבודו שין יוד ריש. דערמיט האָבן מיר געפֿאַרטיקט אונדזער אָפּהאַנדלונג פֿון היסטאָריע און אַרכעאָלאָגיע נומער צוויי הונדערט פֿינף און דרײַסיק. איך וועל דאָ איבערגעבן די נומער וווּ מע קען מיר לאָזן הערות און קאָמענטאַרן אויף דער שמועס און אויף אַלע אַנדערע פֿריִערדיקע שמועסן, וואָס דאָס איז טו זירא עיט ניין וואן סעווען טרי עיט טו ניין מען קען מיר אויך דארטן טעקסטן, טו זירא עיט ניין וואן סעווען טרי עיט טו ניין, א אנדערע אפציע איז צו שיקן אויף בליץ פאסט אויף סעמיועל עט הכותב דאט קאם דאס איז SAMUEL עט HAKOSEV דאט COM און דערמיט פארענדיגן מיר אונזער שמועס פאר די וואך און ס'בלייבט אונז נאר איבער אייך צו ווינטשן א גוטן געזונטן תמיד.